אונז הייבן אן בעזר השם נביאים וכתובים. וויל איך מאכן א קליינע הקדמה צו מסביר זיין וואס איז נביאים און כתובים. יעדע איינער ווייסט די תנך אז די תורה איז איינגעטיילט אין דריי חלקים, די חכמים רעדן אלעמאל אזוי, תורה, נביאים, כתובים. תורה ווייסט יעדע איינער וואס ס'איז, דאס איז תורת משה, ס'דא א חילוק פון די ערשטע פיר חומשים און די פיפטע חומש, אבער באופן כללי איז אלעס די תורה פון משה רבינו וואס ער האט באקומען פון די אייבערשטער און ס'האט א גדר להלכה, מ'קען פון דעם לערנען הלכות מצוות שטייט נאר אין די תורה, לויט די הלכה א נביא קען נישט מאכן קיין מצוות, הגם אז ס'דא זאכן וואס מ'לערנט, על כל פנים דאס איז די גדר. אלעס אנדערש הייסט נביאים און כתובים. לכאורה נישט אזוי גרינג צו פארשטיין וואס איז בעצם די צוויי קאטעגאריעס פון נביאים און כתובים, לאמיר קלאר זאגן אין אונזער חלוקה פון נביאים און כתובים איז דא אין נביאים קודם כל ערשטע פיר ספרים וואס מען רופט און דרוקערס רופן עס נביאים ראשונים וואס דאס איז יהושע שופטים שמואל מלכים, וואס די ספרים בעצם און אזוי איז דא א אנדערע חלוקה, ס'דא די תרגום השבעים וואס איז לויט די חזל איז אויך געמאכט געווארן דורך חכמי ישראל, האבן א אנדערע וועג פון צוטיילן די תורה, אינסטעד פון צוטיילן אויף תורה נביאים וכתובים האבן זיי פיר סארט און מען טראכט אריין און דאס איז לכאורה די אסאך מער לאגישע סארט וועג, זיי האבן די ערשטע פיר ספרים וואס אונז רופן יעצט נביאים ראשונים דאס רופן זיי היסטאריע, דאס איז בעצם א המשך צו יהושע הייבט זיך אן אחרי מות משה און ס'גייט די גאנצע היסטאריע פון די אידן גאנץ זמן בית ראשון זה אחר זה, יהושע, שופטים, מלכים וואס רעדט זיך פון דוד און שאול ביז די ענד פון די מלכים וואס רעדט זיך פון די חורבן בית המקדש די ענד לעצטע מלך. נאכדעם איז דא אין אונזער חלוקה די וואס מען רופט קען מען רופן נביאים אחרונים דאס איז ספרי נבואה בעצם ווייטער פיר ספרים ישעי' ירמיה יחזקאל און תרי עשר וואס איז נאך צוועלף קליינע נביאים דאס זענען אלעס נבואות וואס נביאים האבן געזאגט סאיז גייט אין געוויסע צייטן ווען ספר די רוב פון זיי אין די צייט פון ספר מלכים אבער דאס איז ספרי נבואות סאיז נישט נישט געשריבן ווי א מעשה סאיז געווען יהושע און סאיז געקומען א נביא אזוי ווי יהושע שמואל מלכים סאיז געשריבן נבואה דבר השם אשר היה אל יחזקאל כה אמר השם וואס ישעי' זאגט אזוי ווייטער נאכדעם איז דא כתובים כתובים זענען דא בעצם לאמיר זאגן צוויי אדער דריי אנדערע סארט ספרים, ס'דא ספרים וואס מ'קען עס רופן תהלים איז די איינציגסטע אפשר פון זיי, ס'איז א ספר פון תפילות בעצם תהלים, נאכדעם איז דא ספרים וואס מ'קען עס רופן ספרי חכמה, משלי, אפשר קהלת, שיר השירים קען מען זאגן, איוב, דאס זענען ספרי, און אזוי רופט עס דער תרגום השבעים רופט עס ספרי חכמה, אמאל ספרי שיר, דאס הייסט ס'איז נישט קיין ספרים וואס פארציילט א מעשה, אויך נישט קיין ספר וואס שטייט נבואה כה אמר השם, ס'איז ענינים, עניני חכמה, עניני תפילה, תהלים, און אזוי ווייטער. נאכדעם איז דא אין כתובים אויך א חלק וואס באלאנגט בעצם צו היסטאריע, ס'דא דברי הימים, ס'דא עזרא נחמיה, ס'דא רות, אסתר, וואס זענען מעשות וואס זענען געשען אין די היסטאריע, דאס זענען צוויי סארט כתובים וואס איז דא. ס'דא א דריטע סארט וואס די כתובים לויט אונזער סדר דאס איז ספר דניאל, דניאל איז לכאורה דא נבואות, באמת איינע פון די גרויסע קשיות דא אויב מען וויל פארשטיין איינע פון די שליסלעך צו פארשטיין אויב ס'דא א חילוק פון נביאים און כתובים איז צו קוקן אויף ספר דניאל, דניאל לויט אונזער לויט אונזער חלוקה ער איז פון די כתובים נישט פון די נביאים לכאו' דניאל איז געווען א נביא גערעדט מיט די מלאכים שטייט דארט נביאות אויף די עתיד איז דאך לכאו' איז ער א נביא א ענליכע קשיא קען מען פרעגן וועגן ספר רות די גמרא זאגט אפילו אז שמואל הנביא האט געשריבן ספר רות לכאו' אויב די דין פון א נביא איז אז געשריבן האט א נביא וואלט עס געדארפט זיין פון די נביאים אויב מען גייט לויט די סדר א שכל'דיגע סדר אז ס'איז מעשות פון היסטאריע ווייטער באלאנגט עס אין די גרופ פון היסטארישע מעשות און באמת תרגום השבעים לייגט עס אריין אין די גרופ פון היסטאריע פאר ספר נאך פאר ספר מלכים. איז וועגן דעם געווען א פארשידענע ראשונים בראשם די רמב ם וואס האבן פארשטאנען אז די עיקר חילוק פון נביאה און כתובים איז וועלכע לעוועל פון נביאה אדער רוח הקודש איז עס געשריבן געווארן נביאה זאגט די רמב ם טייטש א נביא ווערט נתבטל זיינע חושים באקומט א נביאה כה אמר ה' די אייבערשטער זאגט אים א נביאה אדער ער זאגט אים צו שרייבן לכאורה ספרי שמואל מלכים זענען נישט נביאה כה אמר ה' די אייבערשטער זאגט צו שרייבן פאר שמואל ווייל די גמרא האט די אלע ספרים געשריבן געווארן דורך נביאים ישעי' שמואל און אזוי ווייטער. איז ממילא דאס איז די לעוועל פון נביאה מה שאין כן כתובים זאגט דער רמב ם כתובים איז נישט פשט אז א מענטש באקומט א מעסעדזש כאילו ער באקומט ער פאלט אראפ אויף די ערד און ער הערט וואס די אייבערשטער רעדט נאר א מענטש זעט זעט עפעס ער זאגט כאילו פון זיין אייגענע דעת נאר ס'קומט מיט א השראה די אייבערשטער האט עס אריינגעשיקט ער ווייסט נישט פילט אז די אייבערשטער האט אים געשיקט אזוי ווי תהלים תהלים איז דאך תפילות ס'איז נישט שייך אז אייבערשטער זאל זאגן א תפילה נאר דוד המלך האט געשריבן די תפילות מיט רוח הקודש דאס רופט מען זאגט ער ס'איז די חילוק פון נביאה און רוח הקודש און כתובים זענען געשריבן מיט רוח הקודש נישט מיט נביאה פאר דעם זאגט דער רמב ם אפילו תהלים בעצם איז געשריבן דורך דוד, דוד ווערט דערמאנט אויך אין ספר מלכים ס'האט א דין פון כתבי הקודש נישט פון נביאה. א אנדערע וועג וואס איז נישט אנדערע ראשונים זענען נישט אזוי העפי מיט דאס אז ער מאכט א חילוק פון די לעוועל פון נביאה פון וואס א מדריגה פון קדושה ס'האט, הגם אין הלכה לכאורה האט עס טאקע נישט קיין חילוק, אמת אין הלכה איז נישטא קיין חילוק פון ספר נביאים און ספר כתובים מ'קען ביידע פארקויפן פאר איינער פאר די צווייטע און אזוי ווייטער, און זאגן אזוי איז משמע אין רשי מגילה אז דער חילוק איז נאר נביאים איז דברי נביאה וואס די אייבערשטער האט געשיקט א נביא ער זאל זאגן פאר די אידן כתובים האט מען נישט געשיקט צו זאגן קיינער נישט די אייבערשטער האט געשיקט דוד המלך צו זאגן תהלים פאר די עולם ער האט עס געזאגט פאר אים פריוואט כאילו יא די ער האט יא געזאגט עס אפצושרייבן אזוי האט רבי חיים בריסקער געזאגט אז די חילוק איז נביאה האט די אייבערשטער געזאגט א נביא זאל זאגן ס'איז די עיקר איז א קריאה שפעטער האט מען עס אראפ געשריבן אבער דאס איז דרך אגב כאילו משא"כ כתובים האט די אייבערשטער געזאגט פאר דער וואס האט עס געשריבן ער זאל עס אראפ שרייבן און שפעטער קען מען עס זאגן אבער עס הייבט זיך אן פון די שרייבן דאס איז די חילוק די דריי צוויי שיטות פון די חילוק פון נביאים און כתובים.